דזשואיש פובליק לייברערי אין מאנטריאל, יידיש טאלקינג בוק. רעקארדעד דזשון נײַנצן נײַנציק זיבעציק. יידישע פאלקס ביבליאטעק אין מאנטריאל, יידיש רעדנדיגע ביכער. פישקע דער קרומער פון מענדעלע מעכער ספרים, געלייענט וואווע וויינשטיין. מיין ליבן טייערן פריינד מנשה מרגלית ברענגט דעם דאזיגן ספר במתנה פון גאנצן הארצן דער מחבר. טייערער פריינד, טרויעריג איז מיין ניגון אין דער קאפעלע פון דער יידישער ליטעראטור,

וויל ער אביסל לוסטיג זיין, רייסט זיך אים דערביי טיף פון הארצן א ביטערער זיפץ, און תמיד אלץ אוי וויי וויי געשריגן. איך רעד מיר חלילה נישט איין מיט גדלות אז איך בין א סאלאוועי אין אונזער אידישער ליטעראטור, נאר אין איין זאך אבער בין איך אין אים יא שטארק געראטן,

א לעבן פול מיט א גרינגער געמיט, פול מיט גוטע האפענונגען אויף שפעטער. דענסמאל זענען מיר געווען ביידע נאך זייער יונג און האבן מיט א ברען זיך א נעם געטאן צו דער פען, געארבעט געשמאק, איטליכער אויף זיין גאנג. דער עולם האט פון אייער שרייבן געלעקט די פינגער

איך פון מיין זייט האב אין יענער פרייליכע וועסנעצייט מיר אויך אונטערגעברומט, געשריבן, געשפילט אויף מיין שטייגער. אין מיין שפילן האט געווענדליך איין סטרונע געברומט טרויעריג און געמאכט אויף די צוהערער א שטיקל מרה שחורה. א טייל האבן מיך געהערט גערן מיט א פארקלעמט הארץ, ווידער א טייל האט זיך געקרימט. משונה זיך געקראצט. נישט צופרידן געווען וואס איך ריר זיי אן ביי דעם לעבער און דערמאן זיי נישט קיין פרייליכע זאכן, נאר ווי די מעשה איז, איך האב מיר געשפילט און געטון מיינס. יענע שיינע וועסנעצייט איז אוועק, און אז אך און וויי איז דעם אידנ'ס לעבן. און מיר איז פאר צרות פארגאנגען דער חשק צו שרייבן. עס האט מיר א צייט לאנג אפגענומען דאס לשון.

פון הייליגן פייער וואס ברענט תמיד אין אייער אידיש הארץ האט זיך פארטראגן א פונק צו מיר אין מיין הארץ, עס האט זיך אנגעצונדן און ברענט אצינד ווי אמאל אין די יונגע יארן. יא, מיר ביידע האבן אנגעהויבן אונזער ארבעט אין דער ליטעראטור גלייך אין איין צייט, נאר דאס מזל אונזערס איז נישט גלייך. איר זענט דארט ארויף אויבן אין די הויכע פענסטער, איר האנדלט דארט מיט בריליאנטן און דימענטן פון דער אידישער היסטאריע, איר שטעלט ארויס די שענסטע צירונג פון אונזער פאלק פארצייטנס, דאס בעסטע, דאס טייערסטע אין זיין לעבן. איר האט איבערגעהאקט די סוכה מיט הילל, רבי מאיר, רבי עקיבא, און מיט גאר אנדערע גרויסע לייט, מיוחסים פון הויכן סארט מענטשן. מיר אקעגן, איז באשערט געווען זיך אראפצולאזן אויפן נידעריגן טרעפל פון אידישן לעבן אונטן אין די קעלערס, מיין יש בך אין ניט שמאטעס און פוילע סחורה, איך האב נאר שטענדיג צו טאן מיט אביונים, קבצנים, אומגליקליכע נעבעך. אויך מיט מענטשעלעך, דראבעס, פאקוסניקעס וכדומה אזעלכע מיני נפשות, קלייניטשקע, נידעריגע פארשוינען. מיר חלומ'ט זיך נאר בעטלערס. פאר מיינע אויגן שוועבט תמיד א טארבע,

יא טייערער פריינט, דורך אייך האב איך באקומען ווידער א ברען צום שרייבן, און אט האט איר אייך היינט, בעוונותינו הרבים, טאקע ווידער א טארבע. א פישקע דעם קרומען מישטיינס געזאגט מיט וועלכן איך טרעט ארויס פאר דעם עולם נאך אזא לאנגע צייט שטיל שווייגן. איך ווייס אז מיין פישקע דער קרומער איז עפעס נישט אזא מתנה אויף אפצודאנקען אייך מיט אים פאר אייער פריינטשאפט, נאר וויסענדיג ביי מיר אייער גוט הארץ, אייער צוגעלאזנקייט צו מענטשן, פארהאף איך אז איר וועט מיין ארעמען פישקען אויפנעמען מיט א ברוך הבא. זייער מעגליך גאר איר זאלט אים נאך אריינבעטן אין זאל אריין, אים באקענען מיט אייער הויזגעזינד און מיט אייערע געסט דארט.

קוים גיט אַ שײַן די ליכטיקע זון און זומער-לעב אין דעם לאַנד, מענטשן װערן װי נײַ געבױרן און דאָס האַרץ פֿרײט זיך זײ, קוקנדיק אױף גאָטס װעלט דער שענער. דענסטמאָלט הײבט בײַ ייִדן זיך אָן די רעכטע אומעטיקע צײַט צו קלאָגן און פֿאַרגיסן טרערן. עס גײט דאָס גאַנצע צעטל טרױער, תּעניתים, פּײַניקן זיך, יאָמערן געװײן פֿון ספֿירה ביז העט אין די גרױסע בלאָטעס און נאַסע אָסנדיקע קעלט. דענסמאָלט שטעלט זיך פֿאַר מיר מענדעלע מכר-ספֿרים, דער גרױסער יריד. איך אַרבעט, פֿאָר באַשטענדיק אַרום, צו פֿאַרזאָרגן ייִדישע קינדער אין אַלע שטעטלעך מיט די אַלע נױטיקע מאַטעריאַלן צום װױנען, מיט קינות, מיט סליחות, װײַבערשע תּחינות, מענה-לשונס, שופֿרות און מחזורים. הכּלל, ייִדן קלאָגן, פֿאַרװײנען דעם זומער, און איך מאַך דערװײַל געשעפֿטן.

דאָס פֿערדל, מײן איך, דערלאַנג דעם שלימזלניק מײַנעם אַ שמיצל מיט דער בײַטש, מאַכנדיק דערבײַ, אַאַאַאַאַאַ, פּיגערענע! אַ שענער אײַנפֿאַל אַפֿילו, נאָר הײַנטיקס מאָל האָט עס װײניק געװירקט. עס האָט מיך שטאַרק געקרענקט, פֿאַרװאָס גראָד הײַנט זאָל מיר גאָר אײַנפֿאַלן אַזעלכע געדאַנקען? היינט ווען וויינען און קלאגן באדארף מען אויף דעם גרויסן חורבן, אויף די גרויסע צרות וואס די קינדער ישראל האבן געטראפן. די קאמאנדע פון נבוכדנצר מלך בבל איז אריין אין ירושלים און פון איר א תל געמאכט. איך מאך א רחמנות פנים און זאג די סליחות צום היינטיגן שווערן טאג אויף א וויינענדיגן קול וואס איז געגאנגען אלס העכער און טרויעריגער אין דעם פזמון דארט ביי יענע ביטערע ווערטער.

מיינס האב איך געטון. גענוג יוצא געווען. אצינד גאטעניו איז נאר געווענדעט אין דיר. ווייז זיך טאטע פאטער רחום צדיק. גיי שוין גיי, זיי מוחל. מאך איך צום פערדל מיט גוטן איבערבעטנדיג עס אין הארצן פאר דעם צונעמעש פגירה פריער. מיין שלימזלניק טוט זיך א קני אויף די פעדערשטע פיס, א בוק מיטן קאפ צו דער ערד, און קרעכצט, עפעס אזוי ווי גערעדט, אדוני פריץ? און וואס איז עפעס מכוח עסן? קלוג כ'לעבן ווי דער טאג, זאג איך, געבנדיג אים בשעת מעשה א צייכן אז ער מעג אויפשטיין, זיך שטעלן אויף די פיס.

דער קאָפּ טעלעבענדעט זיך מיר אַהין, אַהער. עס דאַכט זיך מיר עפּעס דער פּיפּערנאָטער נבֿוכדנצר מיט דער קאָמאַנדע אַ שרעקלעכע מלחמה, אַ קלאַפּערײַ, אַ געשלעגערײַ. די קאָמאַנדע ברעכט ווענט, זעצט אויס טירן, שויבן, ייִדן אַ טייל מיט פּעקלעך סחורה און אַלטע חפֿצים טוען זיך אָן אַ כּוח, שרײַען גוואַלד און לויפֿן. איך כאפ א שטעקן, לאז מיך, און בוך אויף דער ערד, אויסזעענדיג זיך ווי גרויס איך בין. א פנים אין דאוונען האב איך, זאל נישט אויסגערעדט זיין, געכאפט א דרעמל. מיין ביידל טו איך א בליק איז אריין אין קאלוזשע, וואס אויף דעם באלעגאלישן לשון הייסט עס א טינטערל. אין דעם הינטערשטן רעדל איז פארטשעפעט אן אקס פון עפעס אן אנדער ביידל.

עס האט געמוזט זיך אויסזען משונה ווילד, האבן דעם זיבעטן חן, צוויי אידישע גיבורים אין טלית און תפילין, שטייען אנגעדרודלט גרייט צו באווייזן זייער גבורה און זיך פאטשן אויפן פרייען פעלד ווי אין א בית מדרש להבדיל. אזעלכעס האט מען באמת געמעגט אויף חידושים גיין זען. מיר שטייען, קוקן, און אט באדארף שוין פליען הייסע פעטש, פּלוצעם שפּרינגען מיר איינעם פֿונעם אַנדערן אויף עטלעכע טריט אָפּ און לאָזן ביידע שטאַרק פֿאַרוווּנדערט אין איין קול אַרויס, אוי, רב אַלטער! אוי, אוי, רב מענדעלע! אַלטער יקנה"ז איז אַ יאָדערדיק ייִדל, אַ געשפּיקעוועטער מיט אַ דיק בייכל.

נאר ווען עס מאכט זיך אין איר אמאל עפעס א פארענדערונג אונטער א פאר פסח א שטייגער בשעת עס לאזט אומעטום עס גייט די קריע און דער באלעבאס אירער נעמט זיך אין דער ארבעט מיט אלע פינף פינגער דענסטמאל בלאזט זי הילכענדיגע תקיעות ווי א שופר. דענסמאָל קלינגט מיט איר גאַנץ טונעיאַדעװקע. אין אײנעם אין די אינדיקעס דאָרט גיט זי דענסמאָל קאָנצערט. אַלע אין שטעטל בלײַבן פֿאַרגאַפֿט און עס שיטן זיך איר שמעק-טאַבאַק פֿון אַלע זײַטן מיט װינטשעװאַניעס, יאַקנעהאָזן אָן אַ צאָל. אַפּסי! אַפּסי! איבערהויפט אין אידישע שטעטלעך צושפילן זיך די נעז אין יענער צייט, מסתמא שמעקט דאך עס מיט עפעס און עס האט א טעם. דאס איז שוין דארט אזוי געשטעלט, ווי פרשת יתרו ציגלען זיך די ציגן. נישט דאס בין איך אויסן. אלטער יקנה"ז איז א טונעיאדעווקער מוכר ספרים. מיינער א באקאנטער פון אלע יארן.

נאר פארוואס ר' מענדעלע איז ביי אייך היינט עפעס מן הצד מיט א הינטער וועגעלע און פארט ניט אהין מיטן גלייכן שלאך? היינטיגס מאל איז מיר גראד אזוי אויסגעקומען. ס'איז רעכט, שוין טאקע א לאנגע צייט בין איך אויף דעם וועג נישט געווען. און ביי אייך, ר' אלטער, פארוואס איז דאס עפעס הינטן ארום? טו איך א שמעק, פון וואנען קומט עס א איד? פון וואנען א איד קומט? פון אל די שווארצע יארן?

א פאר פון די פויערן כאטש נישט פון אידישע קינדער, נאר אמת מוז מען זאגן האבן געהאט אזויפיל יושר צו העלפן אונז אין דער נויט, און בזכות זייער שטופ טאקע איז מיין ביידל באלד ארויס פון טינטערל. זיסט וואלט מיר זיך אוועקגעבארעט גאט ווייס וויפיל, און נאך געקענט מיאוס צורייסן אונזערע טליתים. מיט די עשו'ס אינאיינעם איז שוין אויסגעקומען גאר עפעס אנדערש. זיי האבן געשטופט אויפן רעכטן אמת טאקע, והידים ידי עשו, באלד צו דערקענען געווען עשו'ס הענט, און ביי אונז להבדיל איז נאר געווען הקול קול יעקב, דאס הייסט מיר האבן זיך נאר געקוועטשט, זיך געמאכט ווי מיר שטופן קלאמפערשט. נישט דאס בין איך אויסן,

אלטערן האט עס נישט אזוי געהארט. אויך מיר לייט, מאכט ער מיט א קנייטשל, פאר וועמען מישטיינס געזאגט מען האט זיך דא צו שעמען. מיך אבער האט דאס שפעטן זייערס יא געהארט. געוואלד רבונו של עולם פארוואס? פארוואס? אלמעכטיגער גאט זאג איך מיט א געבעט אויף תחינה לשון,

טו צושיקן מיר דיין קנעכט מענדל, דער זון פון דיין דינסט גנענדל, און כל ישראל עפעס פרנסה, א גוט געשעפטל, מיט נחת רוח, אמן! קאפיטל ב' נישט לאנג שהיות געמאכט, קריכן מיר ארויף אויף די ביידלעך, און היידא ווייטער אין וועג אריין.

אפגעפטר'ט דעם דאוונען, הייבט זיך אן גאר א נייער עסק מיט דעם יצר הרע. נעם טורעט ער, נעם אביסל בראנפן, דערקוויק דאס הארץ. אי אי ווער איך מיר אפ מיט א קנייטשעלע, שבעה עשר בתמוז איז אזא תענית. עט. באקום איך אן ענטפער, א שייכות אביסל צווישן א אידל היינט און נבוכדנצרן פארצייטן.

דאָס האַרץ חלשט, דער מאָגן בורטשעט, געװאַלד, אַ ביסל בראַנפֿן, געװאַלד, עפּעס פֿאַרבײַסן! איך קער געשװינד אַװעק דעם קאָפּ אין דער זײַט און קוק, באַטראַכט אַלצדינג אין פֿעלד אַרום מיר, בכדי צו פֿאַרשלאָגן דעם בײזן געדאַנק. דער הימל איז בלױ, לױטער אָן אַ פּיצל װאָלקן. די זון בראָט, סמאַלעט, עס װײעט נישט קײן װינטעלע, מען פֿילט נישט קײן לופֿטעלע.

דער בוהאי פאררייסט דעם מעק, לויפט גאלאפ, ווארפנדיג דעם קאפ אין אלע זייטן, שטעלט פלוצלונג זיך אנידער, אנגעבויגן דעם שטערן הארט צו דער ערד, שמעקט, פאכעט מיט די נאזלעכער, לאזט ארויס א ברומען, סאפעט און דריגעט מיט די פיס. לעבן אן אלטער, אויסגעקרימטער און האלב פארדארטער ווערבע, איבערגעשפאלטן אין דער העלפט אמאל פון א דונער, שטייען פערד איינער אויפן אנדערן פארלייגט די קעפ,

בלײַבט דערנאָך װײַטער שטײן אָן לשון, שטרעקט אױס דאָס העלדזל און קוקט גלאַט אַזױ אין דער װעלט אַרײַן מיט פֿאַרשלאָפֿענע אײגעלעך. אױף דעם גאַנצן װעג איז שא שטיל, מע זאָל דאָס הערן ערגעץ אַ שאָרך, אַ פּיפּס, מע זאָל דאָס זען פֿליִענדיק ערגעץ אַ פֿױגל, נאָר, נאָר קאָמאַרן, מוקן טראָגן װי די רוחות זיך אין דעם לופֿט אַרום, פֿליִען, טאַנצנדיק פֿאַרבײַ די אױערן,

ער האט שטארק ליב געהאט זיך פארען, צו שוויצן, און דערמיט אפגענומען די וועלט, זיך שטארק באליבט געמאכט ביים אידישן עולם. עס האט געשטעקט דערינען דאס פינטעלע אידישקייט מיט דעם ברען, און מען האט אויף אים געקוקט ווי אויף א שיינעם באגאטישן אידן, געמאכט מיט דרך ארץ, יא, אין שמייסן זיך איז ער א למדן מופלג, ער פארשטייט דעם ענין מרחץ, ער קען, ער קען שוויצן גאר א חריפות.

א הינטערשטע פוס איז מיר שטארק געשוואלן, פארבונדן מיט שמאטעס, עס רינט מיר נאך אן אויג, יאטרעט זיך מיר דער האלז, דאס מויל זאל מיר אפנעמען אויב איך ווייס דעם טעם פון א האבער. פון דעסטוועגן וואס זאל איך טון? שלעפ איך מיך הונגעריג, קראנק, צעבראכן, ניט אויסצושפאנען זיך חלילה פון דער עבודה. דאס פלעשל גליטשט זיך פון די הענט מיר ארויס, צוריק אין זיין רו אריין.

נישקשה, רב פערדל, דער רוח וועט אונז ביידע נישט נעמען. אדם ובהמה א מענטש א בהמה תושיע אדושם, העלף גאט, נישט דאס בין איך אויסן. א איד אבי ער האט איינמאל געגעבן א בראך די מיאוסע תאווה פון עסן, מאכט אים שוין די אכילה אזוי נישט אויס. און קען דאס גאנצע לעבן זיינס אפקומען כמעט מיט גארנישט.

אפילו אויך קיין סימן פון קיין מאגן ניט זיין. יידן וועלן דענסמאָלט אין דער וועלט זייער א שיין פּאָנעם האָבן. מיט דעם דאָזיקן שמועס אַצינד בין איך אויסן, אַז נאָכן אַוועקשטופּן דאָס רענצעלע פון מיר, בין איך געװאָרן עפּעס שטאַרקער און מיך שוין געפילט גאָר קיין מעשה נישט. איך האָב מיר געטראַכט פון מסחר און אונטערגעברומלט עפּעס א תשעה-באָבעדיק ניגונדל. שוין דאַכט זיך גאָר גוט.

איך בין א בעלן געווען און זיך גוט צוגעקוקט, פשוט אן ערל'טע אן חכמות. און בעטנדיג מיך אוועקצוקויפן ביי איר די פילי פיליניצעס אינאיינעם מיט דעם טעפל פאר צען גראשן, רוקט זי עס מיר אונטער גלייך אונטער דער נאז. דער ריח איז מיר פארגאנגען שטארק אין דער נאז, עס וואסערט מיר דאס מויל, עס קלעמט מיר דאס הארץ, טונקל ווערט מיר אין די אויגן, עס גלוסט זיך מיר, א שרעק, און מחמת מורא איך וועל מיך נישט קענען איינהאלטן, כאפ איך און שפרינג ארויף אויף דער ערד שטארק צוקאכט, ווי איינער ראטעוועט זיך אין א שריפה, אז איך האב נישט צובראכן רוק און לענד איז גאר גרויסע ניסים, און לאז ארויס נישט מיט מיין קול א געשריי רב אלטער! די כוונה איז דערמיט געווען אלטער זאל זיין א שומר.

הע? מאַכט רעב אַלטער, דערהערנדיק מײַן געשריי עפּעס אויף גיך, נישט רירנדיק זיך פֿון אָרט. וואָס איז? יענע מיט דעם טעפּל פּיליניצעס גיב איך אַ בליק איז שוין ניטאָ, ווי אויסגעטריקנט געוואָרן. איך מאַך מיר אַן אויסרעד און טו אַ פֿרעג אַלטערן, וויפֿל מיינט איר זאָל אַצינד האַלטן אַ זייגער? אַ זייגער אַצינד וויפֿל זאָל האַלטן? ענטפֿערט אַלטער מיט אַ פֿאַרדומפּט קול,

ניט ווייט פון דאַנען, דאָרט וואו עס הייבט זיך אָן ציען אַ וואַלד, העט, העט ביז צום שליאַך, זע איך אין דער זייט, לינקס, זייער אַ גוט אָרט צו פיטערן. אין עטלעכע רגע אַרום האָבן מיר אַראָפּגענומען זיך אין דער זייט פון וועג און צוגעקומען צו יענעם אָרט, וואו ס'איז געווען וואַלד, שיינע פעלדער, געמויזעכץ און אַלדי גוטע זאַכן. מיר האָבן אויסגעשפּאַנט אונזערע לייבן, געלאָזט זײ פֿרײַ פֿיטערן זיך דאָרט בײַם ברעג װאַלד און אַלײן האָבן מיר זיך אַרונטערגעלײגט אונטער אַ בױם. ג. אַלטער יקנה"ז האָט קױם געאָטעמט פֿאַר היץ. אַנגסטן האָבן אים באַשלאָגן. ער האָט געזיפֿצט, געקרעכצט אַזױ, אַז עס האָט מיך פֿאַרװאָר אין האַרצן אָנגעכאַפּט. און בכדי אים צו מינטערן אַ ביסל, איך טאקע צו רעדן, צו פארברענגען אביסל די צייט, לאז איך מיך אריין מיט אים אין א שמועס, אזוי. א פנים ר' אלטער, אייך איז געשמאק הייס? בע, ענטפערט אלטער גאנץ בקיצור, עפעס ווי אנגעברוגזט, רוקנדיג זיך אונטער דעם בוים, וואו עס איז נישט געווען אזא גרויס באהעלטעניש פון דער זון וואס עס האט אריינגעשיינט דורך די צווייגן. פע, נישט גוט פון דעם תענית, וואָס איר קרעכצט אַזוי? מונטער איך מייַן אַלטערן פֿעסט בייַ זיך אָפּגעמאַכט, מייַן טויט זאָל דאָ זייַן, מוז איך אַרויסבאַקומען בייַ אים אַ וואָרט. בע, מאַכט אַלטערן ווייַטער טאַקע אַ רוק אונטערן בוים. מיט בע אַליין אָבער האָבּ איך נישט געוואָלט מיך באַנוגענען. אַי, טראַכט איך, דו בּיסט אַ געבּראָטענער עקשן. נישקשה, דו וועסט בּייַ מיר רעדן,

ער איז מבטל דענסמאָלט איטלעכן אַפילו דעם בעסטן פריינד, אַן אייגענעם ברודער, מיט דעם בליק, נישט דאָס בין איך אויסן, איך ווענד מיך צו אַלטערן מיט אַזאַ שמועס. מיר וועלן דאַכט זיך ר' אַלטער מאַכן אַ געשעפטל. גוט, כ'לעבן וואָס מיר האָבן זיך דאָ היינט באַגעגנט. איי, האָב איך עס היינט מיט מיר איין מין סחורה, גינגאָלד. דאָס מיטל מיינס האָט געווירקט. אלטער איז ווי איבערגעביטן געווארן, ער הייבט זיך אביסל אונטער און קוקט אויף מיר מיט אויפגעשטעלטע אויערן. איך גיב אים ווייטער א פיזם אזוי, היינטיגס מאל רעב אלטער גייט דאס געשעפט צווישן אונז אויף מזומן געלט. איר פארט דאך פון יארמעלינצער יריד און מוזט אן עין הרע האבן פולע קעשענעס. פולע קעשענעס, יא. א הארץ פול מיט מכות האב איך, זאגט אלטער שטארק אנגעברוגזט, איך זאג אייך ר' מענדל, נאר נישט מער גארנישט, א מענטש אן מזל זאל נישט געבוירן ווערן גלייכער. עסקים, עס האט מיר זיך געגלוסט נייע עסקים, אן אנדערער אויף מיין ארט, הע הע הע, ביי מיר אבער איז גארנישט, מיט דער פוטער אראפ, אזאן אומגליק, א ווייטאג נאר צו דערציילן. שנייץ די נאז און שמיר מיר דאס פנים. נישט מער וואס? גארנישט. איך האב גוט ארויסגעזען אז מיט מיין אלטערן איז עפעס נישט גלאט. ס'איז דא א צרה. אבי נאר עס האט אים זיך געעפנט א מויל, איז שוין גענוג געווען א קליין קוועטשעלע, עס זאל אים זיך שיטן ניין מאס רעד. פון מיין זייט איז קיין מניעה נישט געווען. איך האב געטאן א גוטן קוועטש און מיין אלטער האט זיך צעוויגט, אנגעהויבן צו דערציילן זיין אומגליק אויף זיין שטייגער אזוי, מילא קום איך מיר צו פארן אויף יארמעליניצער יריד. קומענדיג אויפן יריד שטעל איך מיך מיט מיין ביידל אויף דעם פלאץ, פארשטייט איר מיך, און צופאק מיר דאס ביסל סחורה. מילא בקיצור גארנישט, שטיי איך מיר און קוק ארויס אויף לייזעכץ. געטראָגן אויפֿן יאַריד האָבן מיך די צרות, איך בין הײַנט נישט פֿאַר אײַך געדאַכט מיאוס אין דער קלעם. דער דרוקער מאָנט געלט. מילא, דאָס איז גאָר נישט, מאָנט ער, ער וויל אָבער פֿאַרשטייט איר, מער נישט געבן קיין סחורה. מײַן עלטערע בתולה איז שוין אין די יאָרן, אַ בתולה, פֿאַרשטייט איר, באַדאַרף חתונה האָבן. מילא, גיי זשע, דריי דעם קאָפּ, זוך אַ חתן. חתנים זענען דאָ, אבער א חתן, דאס הייסט פארשטייט איר מיר א חתן? א חתן איז נישטא, מיין ווייב באדארף זיך צו די צרות פארגלוסטן האבן א אינגל, און נאך ווען? פאר פסח! איר פארשטייט וואס הייסט א ווייב האט א אינגל? א חתונה, חתונה הייסט עס! נישט מער גארנישט! נעמט נישט פאר אומגוט זאג איך צו אלטערן וואס איך פאל אייך אריין אין די רייד, למאי האט איר אויף דער עלטער גענומען א יונג ווייב זי זאל אייך אזויפיל קינדלען? גאט איז מיט אייך מאכט אלטער פארוואונדערט, איך האב דאך געמוזט נעמען א באלעבאסטע אין שטוב אריין, וואס וויל דען א איד מיט דער חתונה האבן? גארנישט, א איד וויל נעבעך האבן א גוטע באלעבאסטע. למאי זשע רעב אלטער טו איך א פרעג האט איר גע'גט אייער ערשטע ווייב און איר פארוויסט דאס לעבן? זי איז דאָך געווען אַ גוטע באַלעבאָסטע. בע, מאַכט אַלטער, פֿאַרקנייטשנדיק זיך מיט אַ פֿינצטער פּנים. קיין עקרה, געלויבט השם-יתברך, איז אײַער ערשט ווײַב אויך נישט געווען. לאָז איך אַלטערן מײַנעם אַלץ נישט אָפּ. וווּהין זענען אַהינגעקומען די קינדער נעבעך? האַ? וואָס?

מיט בע סילוקט א שווינדלער, אן אנזעצער, אז די בעלי חובות טרעטן צו מיט שטארקע טענות. בע שטייט א איד ביי אין דער נויט ווען עס באווייזט זיך אז ער איז נעבעך א ליגנער. מיט בע קען מען אפענטפערן יענעם וואס דולט אן א קאפ צוויי שעה נישט צו הערן, נישט צו פארשטיין אפילו איין ווארט פון גאנצן שמועס.

אלטער'ס לעצטער בע איז געווען א ביטער'ס מיט גרינע ווערים, אין אים איז געלעגן עפעס ווי א חרטה, א בענק טאן, א באשולדיגונג זיך אליין. עס האט אים זיכער געמוזט ליגן אויפן הארצן ווי א שטיין זיין מיעסע באנעמונג אנטקעגן דעם ערשטן ווייב און די קינדער פון איר. ער האט געמוזט אין איטלעכ'ס אומגליק וואס אים טרעפט, זען א שטראף פון גאט פאר זיינע זינד. דאָס האָט באַשײַמפּערלעך אַרױסגעװיזן זײַן ביטערער זיפֿץ און דאָס מאַך געבן מיט דער האַנט. אױך דער קראַץ אין פּאה דערבײַ האָט אַזױפֿיל געהײסן, פֿאַרבײַס די ליפּן און שטום אין דער ערד מיטן קאָפּ. איך האָב מיך אין האַרצן שטאַרק באַשולדיקט, למאַי האָב איך אױפֿגערירט אַלטערס אַלטע װוּנדן? דאָס איז טאַקע די מעשׂה מיט אַ ייִדן, אַרײַנצומישן זיך אין יענעם הײמישע זאַכן און אַרײַנצוקריכן מיט שאלות יענעם אין דער נשמה אַרײַן. בשעת זי טוט וויי און ווארגט זיך נעבעך מיט צרות שטילערהייט פאר זיך. אחוץ דעם האט מיר טאקע גע'ערגערט וואס די מי מיינע איז אינגאנצן פארלוירן. אלטער האט זיך שוין אזוי פיין צעוויגט און גערעדט מחיה, דאס צינגל האט געקלאפט ווי א זייגער. פלוצעם באדארף איך אנרירן אינעווייניג א רעדל און דער אומרו איז געבליבן שטיין. איבער א נייעס מיינע מיטל איבער א נייעס פיזעם ר' אלטער. איך האב נישט געקארגט. ווייטער איינגעגעבן אלטערן רעד מיטל מיט דער פולער מאס, צוגעפאסט צו אים א גוט שליסעלע, אנגעדרייט אים מיט קונצן, און דער אומרוי, דאס צינגל זיינס, האט ווידער זיך צעשאקלט. ד. מילא שטיי איך מיר אזוי לעבן מיין ביידל, האט אלטער ווייטער אנגעהויבן צו דערציילן מיט זיין לשון. בקיצור, ווי איך שטיי מיר דא, קוק איך און באטראכט מיר דעם יריד.

שטייט טאקע אזוי געשריבן ווי אידן זאגן אויפן הימל א יריד, הייסט עס א פנים דער עולם הבא פאר אידן איז א יריד, מילא שטייט נישט שטייט, אידן ירידעווען, לויפן, האנדלען, שטייען ניט איין אויפן ארט. צווישן די סוחרים זעה איך בערל טעלעצע, אמאל א באהעלפער דערנאך א משרת. היינט ר' בערל שטייט מיט א גרויסער קלייט פלאמט אויפן יריד, בקיצור, גארנישט. ס'איז א טאראראם, א קאכעניש, דארט זע איך לויפט א אידל א צווייטער, א דריטער, אויך פארלעך, פארשוויצט שטארק, דאס מיצל אויפן שפיץ קאפ, דא א טאפ, דארט א טאפ, א מאך אהין, א מאך אהער, א דריי מיטן גראבן פינגער און א קיי דאס שפיצל בערדל, געפאלן א פנים אויף א המצאה. עס לויפן גאר אן נשמה מעקלער שדכנים טאנדעטניקעס, מאכליארקעס, קורעלאַטניצעס, ייִדענעס מיט קוישן, ייִדן מיט טאָרבעס מיט פֿינף פֿינגער, בעל-הביתלעך מיט שטעקעלעך, בעלי-בתּים מיט בײַכלעך, איטלעכן פֿלאַמט דאָס פּנים, נישטאָ קײן צײַט, אַ רענדל, אַ מינוט. מילא, בקיצור, גאָרנישט, עס האָט אױסגעזען, אָט כאַפּן זײ דאָס גליק. אַי, איך בין איך עס מקנא, װי איטלעכן גײט דאָס מזל! איטלעכער פֿאַרדינט, שעפּט גאָלד, און איך, שלימזל, װאָס? שטיי ווי א ליימענער גולם און פארלייג די הענט לעבן מיין צעריסן ביידל, באהאנגען פון ביידע זייטן מיט ציצית, קמיעלעך און אינעווייניג שמאכטעס, פעקלעך ספרים, א קאטאוועס כ'לעבן, תחינה שרה בת טובים. שרה בת טובים אינגאנצן איז ווערט א דרייער. גיי לעב, צעפיר זיך מיט איר די הענט, מאך חתונה א מיידל. איך שילט אין הארצן, זי, דאס ביידל. די דארע שקאפע מיינע הלוואי וואלטן זיי אויף דער וועלט נישט געווען. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.